אה! גוטן ערב שבת! וואט א ביוטיפול דעי! סאו ברוך השם אונז האלט מיר דא ביים שפיץ פון פרשת תרומה, ס'די ערשטע מאל אין מיין לעבן וואס איך קען עס אזוי גוט, ווייל איך לערן עס צוזאמען מיט ענק, און ענקער ענערדזשי העלפט מיך אז איך זאל אליינס ווערן קלארער, און ס'איז ביוטיפול, די טשארטס העלפן אויכעט מורא'דיג שטארק ארויס, און איך האף אז עס איז דיר געווען קלאר, איך האף אז האסט ענדזשויד די וואכעדיגע פרשה, סאו אונז האלטן דא אינמיטן די מעשה מזבח החיצון, סאו די געסט א קוק נאכאמאל אריין אין דעם טשארט וואס מושי שיקט היינט מיט. זען ס'איז געווען צען אמות הויך, און ס'איז געווען דארטן אינמיטן דריי אמות אראפ האט זיך אנגעהויבן אזא זאך וואס הייסט עס האט געהייסן א כרכב דארטן איז געווען אריינגעקריצט אזוי ווי שיינע דיזיינס אזוי ווי עס איז אריינגעקריצט אין א פערניטשער פיס, און אונטער פון דעם איז געווען א מכבר וואס איז געווען אביסל ארויסגעשטעקט און עס איז געווען אזוי ווי א נעט, דאס איז אויך געווען אויף א אמה, נאכדעם איז געווען נאך פינף אמות אראפ, נאכדעם איז געווען א רעמפ אן די סייד, סאו לאמיר גיין ווייטער, סאו ועשית לו מכבר זאלסט מאכן אזוי ווי א זיפל. מעשה רשת עס זאל זיין אזוי ווי א נעץ די מאטריאל זאל זיין אזוי ווי א נעץ אזוי ווי דו זעסט דארטן אויפן פיקטשער און ס'זאל ווערן געמאכט פון נחושת און ועשית על הרשת זאלסט עס לייגן אויף זאלסט לייגן אויף דעם רשת זאלסטו לייגן ארבע טבעות נחושת פיר קופערנע רינגעלעך על ארבע קצותיו אויף אלע פיר עקן כדי שפעטער אריינצולייגן די בדים די שטאנגען מיט וואס מ'וועט עס שפעטער טראגן ווען מ'וועט גיין פון איין מסע צום צווייטן זאגט די פסוק ווייטער ונתתה אותה תחת כרכב זאלסט לייגן די מכבר וואס כ'האב דיך יעצט געהייסן מאכן די זיפל

מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח, און די רשת זאל אנקומען די סוף פון די רשת זאל זיין פונקט אין די סענטער פון די מזבח, די געסט קוקן אויפן טשארט וועסט זעהן זייער שיין, ביז אונטער פון די מכבר איז פינף אמות, פון אונטער די מכבר ביזן פלאר איז אויכעט פינף אמות, און די פורפאס פון די מכבר איז געווען צו וויסן ווי די אויבן חלק איז און ווי די אונטן חלק איז כדי מען זאל וויסן די געוויסע קרבנות האבן געדארפט שפריצן אויבן און אונטן, ועשית בדים זאלסט מאכן בדים למזבח בדי עצי שיטים, מאכן האלצערנע שטאנגען, וצפית אותם נחושת, זאלסט עס באדעקן מיט נחושת, והובא את בדיו בטבעות, זאלסט אריין ברענגען די די קראס בארס, די בדים, אין די טבעות, והיו והיו הבדים על שתי צלעות המזבח, די בדים זאל זיין אויף די צוויי עקן פון די מזבח, בשאת אותו ווען דו טוסט דאס טראגן, און נבוב נישט זאלסט דאס מאכן דעם גאנצן מזבח פון איין גראבן שטיק האלץ, נאר נבוב לוחות תעשה אותו ליידיגע געהוילטע לוחות זאלסט עס מאכן. כאשר הראה אותך בהר כן יעשו געסט א קוק אין דעם טשארט ס'איז נישט ס'איז געווען הויל בעיסיקלי פון די מיטן געסט א גיי צו פעידזש פאר וועסט זען ס'איז געווען הויל אינדערמיטן ס'איז געווען צוזאמגעקאנעקט פון פיר אזעלכע לוחות פון וואוד אויף אלע פיר זייטן און ווען מ'איז אנגעקומען צו א פלאץ מען האט אראפגעשטעלט די מזבח האט מען עס אנגעפילט מיט ערד און ביז אויבן און דארטן האט מען מקריב געווען אויבן האט מען מקריב געווען די מזבח סאו גייט די קרבנות סאו גייט מען יעצט אריינגיין אין די חצר המשכן געסט א קוק אויפן נעקסטן פעידזש. פון די טשארטס, און עס שטייט דא אין פסוק אזוי, ועשית את חצר המשכן, ארום און ארום דעם משכן האט געדארפט זיין א חצר, וואס האט געדארפט זיין פראטעקטעד אז מענטשן זאלן נישט קענען אריינקוקן ווען ווי דער כהן גדול טוט די עבודה, און ווי די כהנים טוען די עבודה, ועשית את חצר המשכן לפאת נגב תימנה, אויף דרום זייט זאל זיין אזוי, עס זאל זיין קלעים, דאס הייסט געפלאכטענע ליילעכער, לחצר, פאר די גאנצע חצר, שש משזר עס זאל זיין געמאכט פון לען, משזר צוזאמגעדרייט פון אפאר לעיערס, אפאר סטרינגס פון לען, מאה באמה זאל זיין די לענג פון די גאנצע חצר זאל זיין הונדערט אמות, אורך לפאה האחת, אזוי לאנג זאל זיין. די וואנט, די דרום וואנט פון וואס איך רעד יעצט. יעצט, און ועמודיו זאלסט מאכן פאר איר זיילן, זאלסט זיי מאכן צוואנציג זיילן, פאר יעדע פינף אמות זאלסטו מאכן איין זייל, און ואדניהם זאלן אריינגיין אין א אדן, געבסט א קוק אריין דעם קומענדיגן פעידזש אויף פעידזש סיקס פון די טשארטס צו זען וויאזוי די אדנים און די און די עמודים זענען געווען געמאכט, און נחושת, און ווי העמודים וחשוקיהם כסף, פון זילבער זאלסטו אבער מאכן די הוקס, די הוקס אויף וואס די קלעים גייען ווערן ארויפגעלייגט, און אויכעט וחשוקיהם זעסטו אויף דעם. אויף דעם פאול איז געווען אזוי סטרינגס פון סילווער פאר דיזיין ארום און ארום פון טאפ טו באטאם, דאס זאלסטו אויך מאכן פון זילבער, דאס איז געווען אלעס פאר די דרום זייט, און וואס טוט זיך מיט צפון זייט וואנט איז אויך געווען הונדערט אמות פארשטייט זיך, וכן לפאת צפון זאל זיין באורך קלעים מאה מאה, ס'זאל זיין הונדערט אמות אורך די לענג, און ועמודיו זאלסט מאכן פאר איר עמודים וויפיל עשרים צוואנציג, ואדניהם זאלסט מאכן פאר איר אדנים פאר יעדע. עמוד זאל זיין א איין אדן דאס זאל אויך זיין עשרים און נאך און ס'זאל פארשטייט זיך זיין געמאכט פון קופער און ווי העמודים די הוקס פון אויבן וואס וועט אנהאלטן די קלעים און וחשוקיהם און אויך די רינגעלעך ארום און ארום זאל אויך זיין כסף און ורוחב החצר די ברייט די יעצט האבן מיר יעצט גערעדט פון די לענג אויף דרום זייט און צפון זייט וואס טוט זיך מיט די ברייט ורוחב החצר לפאת ים אויף מערב זייט זאל זיין קלעים חמשים אמה פופציג אמות מיט קלעים און ס'זאל האבן עמודים עשרה צען ווייל דו האסט פופציג און דו דארפסט לייגן אויף יעדע פינף א עמוד, פאר יעדע פינף אמה עמוד דארפסטו האבן נאר צען פאר די ברייט, און ואדניהם דארף אויכעט זיין צען פארשטייט זיך פאר יעדע עמוד איינס, און ורוחב החצר, און די ברייטקייט פון די חצר לפאת קדמה אויפן מזרח זייט, מזרחה, איז אויכעט געווען חמישים אמה, אבער דא זאגט שוין נישט די תורה אז זאלסט מאכן דארטן סטרעיט אפ פופציג אמות פון קלעים און צען עמודים און צען אדנים, ניין, דא דארף עס זיין אביסל אנדערש, פארוואס ווייל ס'דארף זיין חמש. עשרה אמה קלעים לכתף עמודיהם, ד, אויף איין זייט, געב א קוק אין די קומענדיגע טשארט זייער שטארק זייער קלאר פארשטיין, נישט די קומענדיגע טשארט, פעידזש, געב א גיי צו פעידזש נײַן, עסט זעהן וויאזוי די מזרח זייט איז געווען איינגעטיילט, ס'איז געווען, האסט געהאט א טאטאל פון צען עמודים, פופציג אמות, יא? סאו פופצן אמות אויף די רעכטע זייט איז געווען דרײַ עמודים מיט מיט קלעים, און די זעלבע זאך אויף די לינקע זייט די סעים טינג, אינמיטן איז געבליבן א ספעיס פון צוואַנציק אמות מיט פיר מיט פיר עמודים, אויף די פיר עמודים האסטו ארויפגעלייגט די טיר, פון דארט איז מען אריינגעגאנגען, די טיר איז אבער געווען געמאכט פון בעסערע מאטעריאל, סאו לאמיר זעהן אינעווייניג. וחמש עשרה ורוחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה, חמש עשרה אמה קלעים לכתף עמודיהם שלושה ואדניהם שלושה, און לכתף השנית אויף די צווייטע זייט פון די פון די טיר זאל אויך זיין חמש עשרה, זאל זיין אויך זיין פֿופֿצן אמות קלעים עמודיהם שלושה ואדניהם שלושה, און לשער גייט דאך איבער בלייבן יעצט א ספעיס פון צוואַנציק אויף מזרח זייט, דאס גייט זיין די טיר, ס'זאל זיין א צוואַנציק אמות'דיגע טיר, לשער החצר מסך זאלסטו מאכן א פירהאנג וואס זאל זיין ברייט עשרים אמה, און זאל זיין געמאכט נישט פון קלעים אזוי ווי מ'האט פריער גערעדט נאר פון שש משזר, נו דאס דאס דארף שוין יא זיין א שענערע מאטעריאל. ווייל ס'איז די טיר פון די פון די חצר ווי מ'גייט אריין צו די משכן, ס'איז קעגן איבער די משכן, סאו דאס זאל זיין תכלת וארגמן תולעת שני און שש משזר, פון די פיר מאטעריעלס, מעשה רוקם ס'זאל זיין געמאכט וועבער ארבעט, און עמודיהם ארבעה זאל זאל אויפנוצן די ספעיס פון פיר עמודים, פארוואס זאל צוואַנציק דיוויידעט אין פייוו אמות איז פיר עמודים, און ואדניהם זאלסטו אויך מאכן אדנים פאר זיי אויכעט פיר. מאכט יעצט די תורה א סיכום אז כל עמודי החצר, אלע עמודים פון דעם גאנצן חצר סביב ארום און ארום, מחושקים כסף, זאלן זאלן זיין אזוי ווי א דיזיין פון אזעלכע רינגעלעך פון כסף, וויהם כסף, און די הוק זאלן אויך זיין זילבער, און ואדניהם, אבער די אונטן די אדנים וואס האבן אנגעהאלטן דעם עמודים, זענען יא געווען געמאכט פון נחושת. און די תורה זאגט עס דא איבער, ווייל כ'האב דיר נאר געזאגט די דיטעילס אויף די דרום וואנט און צפון וואנט, אויף מזרח וואנט און מערב וואנט האב איך דיך נישט געזאגט דאס, ווייל וועגן דעם זאגט מיר די תורה יעצט אז זאלסט אויך וויסן אז די דרום די מזרח און מערב וואנט זאלן אויך האבן די זעלבע ריקווייערמענטס, עס זאל זיין זילבערנע הוקס און זילבערנע רינגעלעך ארום ארום די עמודים, און די און די און די הוקס. און די, און וואס זאג איך דא? און די עמודים און די אדנים זאלן יא זיין געמאכט פון נחושת, סאו געב א קוק וויאזוי זענען די קלעים עקטשעלי געווען ארויפגעלייגט, ס'איז געווען אזעלכע שטיקלעך האלץ וואס איז געווען זעקס טפחים, געב א גיי צו פעידזש סעווען, מען האט ארויפגעלייגט אויף די קלעים אויף יעדע פינף אמות האט מען ארויפגעלייגט אזא שטיקל האלץ פון זעקס טפחים ברייט ביי דריי טפחים הויך, און אויף דעם איז געווען א רינגעלע, קודם האט מען עס ארויפגעלייגט מיט בענדל אויף די קלעים, נאכדעם האט מען גענומען דאס גאנצע קלעים און מען האט עס ארויפגעהאנגען אויף די עמודים אזוי ווי דו זעסט אויף פעידזש אַכט פון די פון די טשארט. סאו זאגט יעצט די תורה אז אורך החצר די גאנצע לענג פון די חצר איז געווען מאה באמה און יעצט ורוחב די ברייט איז געווען חמשים בחמשים פֿופֿציק אויף פֿופֿציק גלייך ווען דו ביסט אריינגעקומען ווען דו ביסט אריינגעקומען אויפן טיר צום טיר ווען דו געסט געב א קוק אויף פעידזש צען פון די טשארטס קומסט אריין אין די טיר פון די חצר האסטו פֿופֿציק אמה ספעיס ביז די משכן נאך פֿופֿציק אמה שטייט די משכן און קומט אויס אז אין די בעק פון די משכן איז איבערגעבליבן צוואַנציק אמה ספעיס. און אויף די צוויי זייטן פון די משכן ביז די קלעים זענען אויך געווען צוואַנציק אמה ספעיס באט, סאו דאס זאגט דא די פסוק אז אורך האמת די גאנצע טאטעל לענג פון די משכן איז טאקע געווען מאה באמה, אבער ורוחב חמישים בחמישים ווען דו ביסט אריינגעקומען האסטו געהאט א ספעיס פון פֿופֿציק ביי פֿופֿציק וואס איז געווען ליידיג פון משכן, און ערשט נאכדעם האט זיך אנגעהויבן די משכן, און יעצט וקומה די הייט פון די פון די מחיצה איז געווען חמש אמות פינף אמות הויך. און די קלעים זענען געווען געמאכט פון שיש מזה, און ואדניהם די אדנים איז געווען געמאכט פון נחושת, און די תורה זאגט מיר דא נאכאמאל איבער ווייל פון די וועגן די אדנים אז ס'איז געווען געמאכט פון נחושת, צו אינקלודן אויך דארט ביי די מסך פתח דארט ווי דו האסט געלייגט די שש משזר תכלת וארגמן די שיינע מאטעריאל פאר די טיר, די צוואנציג אמות זאל אויכעט זיין געמאכט פון נחושת, נישט זאל מיינען זאלסט מיינען ווייל כ'האב געמאכט א וואן אפ ווייל כ'האב געמאכט א ספעשל. סחורה, דארפסטו יעצט טוישן די ריקווייערמענטס פון די אדנים אויך? זאג איך דיר ניין, די אדנים דארפן מאכן ווערן געמאכט פון די זעלבע מאטעריאל. יעצט פירט די פסוק אויס, אז לכל כלי המשכן, אלע כלים פון די משכן, בכל עבודתו, דאס הייסט אלע האמערס וואס מען האט געדארפט נוצן אריינצוהאקן די נעגלעך און אזוי ווייטער, און וכל יתדותיו און אויך אלע טשוואקן וואס מען האט גענוצט פאר די יריעות המשכן אז ס'זאל זיך ס'זאל זיך אראפהאלטן אונטן, סאו מען האט ארויפגעלייגט אויף די יריעות המשכן האט מען ארויפגעלייגט אזעלכע בענדלעך, אזוי ווי מען מאכט א טענט. מען האט ארויפגעלייגט בענדלעך און מען האט אריינגעלייגט אזעלכע ריזיגע נעגלעך אין די פלאר אריין, אין די ערד אריין, און זעלבע זאך וכל יתדות החצר, די חצר, די קלעים פון די חצר האבן זיך אויך געדארפט אנהאלטן אונטן אויף די זעלבע סיסטעם, און די אלע זאכן, די נחושת און די טולס מיט וואס מען האט די יתדות, די יתדותיו, און די טולס וואס מען האט גענוצט צו בויען די משכן איז אלעס געווען געמאכט פון נחושת, זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי, זאלסטו האבן א לעכטיגן הייליגן שבת קודש!